די וואך אין די פרשה זעהט מען אז יעקב אבינו איז אויפגעשטאנען פון זיין חלום, האט ער געזאגט מה נורא המקום הזה אין זה כי אם בית אלוקים, ס'איז א מורא'דיגע פלאץ, ס'מוז זיין א בית אלוקים. וואס האט יעקב אבינו געוואלט זאגן מיט דעם? איז דא אזא ווערטל אז יעקב אבינו האט דא געהערט אין זיין חלום אז ער גייט האבן צוועלף קינדער, צוועלף שבטים, האט ער געטראכט וויאזוי קען מען זיך א עצה געבן מיט צוועלף קינדער אינדערהיים, אז מ'זאל זיך קענען אביסל ארויסדרייען און נישט דארפן אזוי שווער ארבעטן. מה נורא המקום הזה, ס'איז דאך א מורא'דיג שרעקעדיגע זאך צו דארפן זיך מסדר זיין אינדערהיים מיט צוועלף קינדער, האט ער געזאגט ס'איז דא איין עצה, אין זה כי אם בית אלוקים, אז איך האב א בית מדרש ווי איך קען אביסל אנטלויפן צו דארט, דעמאלטס האב איך מיך שוין ארויסגעדרייט און איך קען מיך שוין א עצה געבן. אבער ס'איז געווען א מעשה, רבי מאיר פרעמישלאנער איז געפארן אמאל צו א שטאט, איז ער געגאנגען באזוכן אין די שול דארטן, איז מיטגעגאנגען מיט אים אפאר מענטשן פון די שטאט, און זיי הערן ווי רבי מאיר פרעמישלאנער זאגט צו זיך אליינס בשעת'ן ארומגיין, מה נורא המקום הזה, אין זה כי אם בית אלוקים, די פסוק זאגט ער איבער אפאר מאל צו זיך אליינס מה נורא המקום הזה, אין זה כי אם בית אלוקים. האבן די אידן געטראכט, מסתמא רבי מאיר פרעמישלאנער האט געזען דא גרויסע זאכן אין די שול, פאר דעם זאגט ער די פסוק, איז פאר רבי מאיר פרעמישלאנער איז אוועק געגאנגען, האבן זיי אים געפרעגט, וואס האט דער רבי דא געזען, אז ער האט דערמאנט די פסוק א גאנצע צייט, האט רבי מאיר פרעמישלאנער געזאגט, פונקט פארקערט, איך האב געזען אז די שול איז אזוי נאכגעלאזט, ס'איז אזוי פיל זאכן וואס זענען נישט פארראכטן, ס'איז אזוי צעקלאפט די גאנצע שול, די גאנצע מצב. האב איך געטראכט ביי מיר, מה נורא המקום הזה, דאך אזא שרעקעדיגע פלאץ, וויאזוי קען זיין אז די פלאץ זעהט אויס אזוי? נאר די תירוץ מוז זיין אז אין זה כי אם בית אלוקים, ס'מוז זיין וויבאלד ס'איז א בית מדרש, פארדעם איז עס אזוי נאכגעלאזט, און פארדעם האלט מען עס נישט אינזין, ווייל אויב ס'וואלט געווען א פריוואטע זאך, וואלט מען עס שוין אלעס פארראכטן און אלעס מתקן געווען, אבער וויבאלד ס'איז א בית אלוקים, פארדעם זעהט עס אויס מה נורא המקום הזה. עס קען אבער זיין נאך א פשט פארוואס יעקב אבינו זאגט מה נורא המקום הזה אין זה כי אם בית אלוקים, יעקב אבינו האט געזען אז עס איז דא א לייטער וואס גייט ארויף פון די ערד ביז די הימל, דאס הייסט אז די לייטער איז מחבר צווישן די גשמיות מיט די רוחניות, די ערד מיט די הימל, און ער זעט אז מלאכי אלוקים, די מלאכים פון די אייבערשטער, זענען עולים ויורדים, זיי גייען ארויף און אראפ פון דארטן, האט יעקב אבינו זיך געוואונדערט וויאזוי קען זיין אזא זאך אז מלאכים זאלן גיין פון גשמיות רוחניות רוחניות צו גשמיות די לייטער עס האקט זיך נישט אפ אינמיטן וויאזוי קען זיין די קשר צווישן די צוויי זאכן האט יעקב אבינו פארשטאנען אבער אז ס'איז דא א סולם די בעל הטורים זאגט אז סולם איז בגימטריא ממון אז געלט שטייט אין אסאך ספרים אז געלט איז א גשמיות'דיגע זאך אבער מ'קען מיט דעם מקשר זיין די גשמיות און די רוחניות, אז מען געבט געלט פאר צדקה, מען געבט געלט פאר אידישע צוועקן, פאר רוחניות, דעמאלטס קען מען האבן א קשר די גשמיות מיט די רוחניות, די גשמיות פון די געלט מיט רוחניות, דורך די סולם. איז פאר דעם האט יעקב אבינו געזאגט, איך זע ס'איז דא א סולם מוצב ארצה, וראשו מגיע השמימה, מלאכי אלוקים עולים ויורדים בו, האט ער געזאגט עס איז אזא מורא'דיגע זאך, מה נורא המקום הזה, ס'איז דא אזא מורא'דיגע זאך אז א איד קען מחבר זיין גשמיות מיט רוחניות, אז מען זאל קענען גיין ארויף און אראפ אן קיין הפסק, האט ער געזאגט, אין זה כי אם בית אלוקים, דאס מוז זיין א בית מדרש, ווייל אז מען געבט געלט פאר א בית מדרש, מען מאכט א סולם פאר בית מדרש, איז די סולם קען מאכן אז א איד זאל קענען קומען אין בית מדרש דאווענען און לערנען, און נאך אלץ זיין מחובר צו די גשמיות, וויבאלד ס'איז דא א נארמאלע בית מדרש וואו צו דאווענען, ס'איז דא אלעס צוגעשטעלט, ס'ברענגט א געשמאק און א חשק פאר א איד אריינצוקומען אין בית מדרש, אפילו אינמיטן ער איז פארנומען מיט זיין גשמיות, זאל ער קענען אינזין האבן די רוחניות, זאל ער קענען גיין צוזאמען, די גשמיות מיט די רוחניות, דאס איז א מורא'דיגע זאך וואס מען זעט דורך דעם וואס מען האט א בית מדרש, און דורך דעם וואס מען גיבט א סולם, מען גיבט די ממון פאר פאר די בית מדרש. איז פאר דעם ווען איך בין זוכה צו האבן אביסל א קשר, זיין אביסל אין די בית מדרש בית הלל דא אין אנטווערפן, וואס די בית מדרש איז ממש אוועקגעשטעלט פאר די יונגעלייט וואס זיי ווילן אז די בית מדרש זאל זיי העלפן צו קענען מחבר זיין, צו האבן א קשר די גשמיות מיט די רוחניות, אז ס'זאל קענען גיין צוזאמען די צוויי, די גשמיות מיט די רוחניות צוזאמען, איז אויב א איד האט שכל און ער געט אוועק פון זיין ממון צו מאכן א סולם אז די מלאכי אלקים זאלן קענען גיין ארויף און אראפ אן קיין הפסק צו קענען מחבר זיין די גשמיות מיט די רוחניות, איז דאס א מורא'דיגע זאך, און דאס איז די התפעלות פון יעקב אבינו אז אונז קענען דאס טון, איז איך בין זיכער אז יעדע איד וואס וועט זיך צושטעלן און וועט זיך אנשטרענגען פאר די בית מדרש אז מען זאל קענען העלפן די אידן צו האבן א סולם פון גשמיות צו רוחניות זאל ער זוכה זיין ווער עס וועט צוהעלפן אז ער זאל אויך האבן ביי זיך אסאך סולם, א גרויסע סולם, וואס די סולם זאל מחבר זיין צווישן די גשמיות מיט די רוחניות, צווישן די די ערד מיט די הימל, עס זאל קענען זיין ביי אים תורה וגדולה במקום אחד, און ער זאל זוכה זיין צו אלע גרויסע השפעות ברוחניות ובגשמיות, צוזאמען מיט גאנץ כלל ישראל.